מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף ז עמוד ב'. לאמיר אנהייבן די לעצטע פיר שורות דף ז עמוד א'. אבער לאמיר אנהייבן די גמרא מיט א קורצע הקדמה. האבן מיר געהאט א מחלוקת צווישן רב נחמן מיט רב ששת. איז טומאה הותרה בציבור? אדער ניין טומאה איז דחויה היא בציבור. לאמיר אביסל בעסער מסביר זיין. כ'האב א קרבן וואס איז געווארן טמא, צו איך האב כלי שרת וואס זענען טמא געווארן, צו איך האב רוב כהנים וואס זענען טמא געווארן, און איך האב דא א קרבן ציבור וואס איך מוז היינט מקריב זיין, ס'איז זמנו קבוע, היינט מוז איך מקריב זיין דעם קרבן. די שאלה איז, ווי אזוי קען איך מקריב זיין דעם קרבן? פון אויבן אויף וואלט איך געזאגט, קרבן טומאה אין בית המקדש, וואס פאלט דיך איין בכלל? נארוואס, וויבאלד מ'האנדלט דא פון א קרבן ציבור, וויבאלד ס'איז זמנו קבוע, איז די הלכה מ'קען מקריב זיין דעם קרבן, פארוואס? ווייל איך וויל ס'זאל ווייטער גיין, די קרבנות זאלן אנגיין. נארוואס, די שאלה איז וויאזוי ארבעט עס. רב נחמן האט געהאלטן, טומאה הותרה בציבור. ס'איז א היתר, דאס מיינט צו זאגן, איך נעם דעם טמא און איך ווארף אים ארויס, ער איז נישט דא. איך דארף נישט מאכן קיין השתדלות, איך דארף נישט גיין זוכן א צווייטע קרבן, ס'איז פיין, ס'איז טמא, ס'איז פיין, ס'איז א קרבן ציבור, ס'איז זמנו קבוע, קענסט ווייטער מקריב זיין דעם קרבן, ס'איז נישט קיין בדיעבד, ס'איז לכתחילה'דיגער פאל. רב ששת זאגט ניין, ס'איז נישט קיין בדי, דאס איז א בדיעבד, גיין מקריב זיין אזא קרבן איז בדיעבד, אז דו קענסט עפעס טון, דו קענסט עפעס אויסטוישן דעם קרבן, דו האסט עפעס א צווייטן וועג צו פאררעכטן די מצב, אוודאי זאלסטו עס גיין פאררעכטן. אז דו קענסט מיר צוברענגען אנדערע היתרים, ווי למשל א ציץ, אוודאי זאלסטו מיר דאס אויך ברענגען. ס'איז א מורא'דיגע בדיעבד'יגע מצב דא. נאר וואס, ס'איז א קרבן ציבור, ס'איז זמנו קבוע, האב איך נישט קיין ברירה, קען איך מקריב זיין דעם קרבן. און מיט דעם לאמיר אנהייבן די לעצטע פיר שורות. מיתיבי, פרעגט ר' נחמן א קשיא צו רב ששת, איך וועל דיר פרעגן א קשיא, און איך וועל דיר ברענגען א ראיה אז טומאה הותרה בציבור, עס איז א לכתחילה'דיגע מצב, און ער זאגט אזוי, אין פסוק שטייט, ונשא אהרן את עון הקדשים, דא שטייט ביים ציץ, זאגט אונז די תורה, איך האב א ציץ, וואס קומט מיר דא פאררעכטן עפעס א פראבלעם? נארמאל וואלט איך געהאט א קרבן, וואס דער קרבן וואלט איך געדארפט נעמען, איך וואלט עס געדארפט ארויסווארפן, נאר ונשא אהרן את עון הקדשים, מיט דעם וואס אהרן טראגט דעם ציץ, מיט דעם וואס איך האב א ציץ, די ציץ פאררעכט מיר דעם פראבלעם. איז אויף דעם שמועסט די גמרא אזוי, וכי איזה עון הוא נושא, לאמיר דא פארשטיין וועלכע פראבלעם קען מיר דער ציץ פאררעכטן. זאגט אזוי, אם עון פיגול, אפשר דער פראבלעם פון פיגול, כ'האב א קרבן וואס מיין כוונה איז געווען איך גיי עס עסן חוץ למקומו, די זריקה איך גיי עס פארברענען, איך וועל עס מאכן חוץ למקומו. אזא קרבן וואלסטו געזאגט אקעי, ס'איז א פסול'ע קרבן. און אויף דעם קומט מיר די ציץ מרצה זיין, האב איך א ציץ, און די ציץ פאררעכט מיר דעם פראבלעם. א גוטע געדאנק. אויף דעם זאגט די גמרא ניין דאס קען נישט זיין. הרי כבר נאמר, אין פסוק שטייט לא ירצה. די תורה זאגט מיר אזא קרבן זאלסטו וויסן לא ירצה, דאס וועט נישט ווערן אנגענומען. קען איך נישט האבן א ציץ וואס די ציץ זאל מיר עס פאררעכטן ווען די תורה זאגט מיר קלאר לא ירצה, די קרבן וועט נישט ווערן אנגענומען. ווייסטו וואס, פרובירט די גמרא, ואם עוון נותר, כ'וועל האבן א כוונה חוץ לזמנו, כ'גיי עס עסן חוץ לזמנו, כ'וועל עס פארברענען, די זריקה, ווייטער א געדאנק וואס פסל'ט דעם קרבן, קומט מיר די ציץ, און די ציץ פאררעכט מיר דעם פראבלעם. אפשר דאס? אויף דעם זאגט די גמרא ניין עס קען אויך נישט זיין, הרי כבר נאמר לא יחשב, די תורה זאגט מיר שוין אויף אזא סארט קרבן זאלסטו וויסן לא יחשב, די קרבן וועט נישט ווערן אנגענומען, עס וועט דיך נישט העלפן קיין ציץ, דו וועסט גארנישט קענען אויפטון. פאר דעם פרעגט די גמרא אויב אזוי, ווען די תורה זאגט מיר ונשא אהרן את עוון הקדשים, איך האב דא א ציץ און די ציץ פאררעכט מיר עפעס, דארף מען פארשטיין פון וואס רעדט מען דא, וואס קומט די ציץ דא מרצה זיין? פירט אויס די ברייתא, הא אינו נושא אלא עוון טומאה, זאלסטו וויסן די ציץ קומט מיר מרצה זיין אויף עוון טומאה, איך האב א קרבן וואס איז געווארן טמא און מען האט עס יא מקריב געווען, זאלסטו וויסן בעצם א טמא'נע קרבן פאלט דיך איין זאל זיין א כשר'ע קרבן, זאגט מיר די ציץ יא, די ציץ איז מרצה, די ציץ פאררעכט מיר דעם פראבלעם. וועסטו מיר קומען פרעגן איין מינוט, פארוואס זאגסטו דעם פראבלעם קומט די ציץ מרצה זיין? אפשר אז ס'איז געווען א בעל מום? אפשר מ'האט געמאכט די עבודה מיט'ן לינקע האנט? אפשר א זר האט געמאכט די עבודה? ווער זאגט דיך אז די פראבלעם פון א טמא'נע קרבן וואס מ'האט מקריב געווען, אויף דעם קומט די ציץ, און די ציץ זאגט, איך בין דיר מסדר דעם פראבלעם? פירט די ברייתא אויס, ווי ווייס איך? שהותרה מכללה בציבור. זאלסטו וויסן, אזא סארט פראבלעם טרעפט מען שוין א היתר ערגעץ. ווי איז דא א היתר פאר דעם? א קרבן ציבור. א קרבן ציבור וואס איז זמנו קבוע, די קרבן איז בעצם טמא, נאך אלץ קען איך עס מקריב זיין. זע איך מיט טומאה געב איך זיך אן עצה. איז פאר דעם ווען די תורה זאגט מיר, איך האב א ציץ, ונשא אהרן את עוון הקדשים, די ציץ קען מיר פאררעכטן עפעס א פראבלעם, נעם איך א פראבלעם וואס איך האב שוין א עצה דערפאר אין א פאל פון ציבור, אין א פאל פון זמנו קבוע, און איך זאג דיר זאלסטו וויסן, יעדע אזא קרבן אז דו האסט עס גענומען און דו האסט עס מקריב געווען, אפילו עס איז נישט קיין ציבור, אבער למעשה דו האסט שוין מקריב געווען, ציץ מרצה, קומט מיר די ציץ און ער פאררעכט מיר דעם פראבלעם. אבער בעצם דארף מען אנקוקן די לשון דא, זאגט מיר די ברייתא, פארוואס כאפ איך אן טומאה, שהיתרו מקללה בציבור, וועמענס לשון איז דאס, היתרו, א היתר, בשעת ס'איז א לכתחילה'דיגע פאל, ווער איז דאס, דאס איז דאך קלאר ר' נחמן, און אויב אזוי פרעג איך דיר וקשה לר' ששת, אויב אזוי לכאורה ר' ששת, וואס דו ביסט אן אמורא, וואס דו האלסט ניין אז טומאה איז היתרו, ס'איז אפגעשטופט, ס'א בדיעבד'יגע מצב, דא זעה איך דאך קלאר פון די ברייתא אז היתרו ס'א לכתחילה'דיגע מצב אזוי ווי ר' נחמן זאגט. איך פרעג דיר רב ששת, וויאזוי קענסטו מיר זאגן די גאנצע טומאה, איך לאז עס מקריב זיין, א בדיעבד'יגע פאל, ווען דא זעה איך דאך קלאר אז ס'איז היתרו מכללה בציבור, אז ס'איז א היתר, ס'איז א לכתחילה, און אויב אזוי וקשה לרב ששת? ענטפערט די גמרא, איך האב א תירוץ פאר דיך, תנאי היא די תירוץ איז זאלסטו וויסן מ'האנדלט דא מיט א מחלוקת תנאים, שטימט, די ברייתא גייט נישט לפי רב ששת, ווייל רב ששת האלט אז דחיו, אבער זאלסטו וויסן ס'איז דא אנדערע תנאים וואס האלטן אויך ווי רב ששת, היתרו אדער דחיו, דאס איז נישט קיין מחלוקת צווישן ר' נחמן מיט רב ששת, דאס איז שוין א אלטע מחלוקת, א מחלוקת תנאים. דתניא, ווי זעה איך דאס? זאגט ער אזוי, אונז האבן א ברייתא, די ברייתא זאגט אונז, ציץ, די ציץ וואס אונז האבן יעצט געזאגט ס'ארבעט, ווען איך האב דא א קרבן וואס איז טמא און איך בין עס מקריב, אויף דעם האב איך א ציץ, וואס די ציץ זאגט מיר די קרבן איז אקעי. די שאלה איז ווען ארבעט די ציץ? זאגט מיר די ברייתא, בין שישנו על מצחו, בין שאינו על מצחו, מרצה דברי ר' שמעון. זאגט רבי שמעון זאלסטו וויסן, דער ציץ ער ארבעט אייביג, צו דער כהן גדול טוט עס יא אויפן קאפ, צו ער טוט עס נישט אויפן קאפ, דער ציץ ארבעט אייביג. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט ניין, עודהו על מצחו מרצה, אין עודהו על מצחו אינו מרצה. אויב דער כהן גדול טוט עס אויפן קאפ, דעמאלטס אוודאי ארבעט עס, אבער סתם די ציץ זאל ערגעץ ליגן און דו זאלסט מיר זאגן אה, ס'איז דא א ציץ, די ציץ איז מרצה, די ציץ מאכט אלע פראבלעמען אקעי, זאגט רבי אידא ניין ניין ניין, דאס ארבעט נישט, אז דער כהן גדול טוט עס אויפן קאפ, אוודאי איז עס מרצה, אבער סתם זאל ליגן ערגעץ, דעמאלטס ארבעט עס נישט. זאגט די ברייתא ווייטער אמר לו רבי שמעון, זאגט רבי שמעון, איך וועל דיר ברענגען א ראיה אז דער ציץ ער ארבעט אייביג, יא אויפן קאפ, נישט אויפן קאפ ער ארבעט אייביג. זאגט ער צו רבי יהודה איך האב א ראיה דערפאר. און ער זאגט אזוי, וואס איז מיין ראיה? כהן גדול ביום הכפורים יוכיח, דער כהן גדול אויף יום כיפור, ער גייט אריין לפני ולפנים, ער גייט נישט מיטן ציץ, ער גייט נאר מיט די פיר קליידער, קיין ציץ האט ער נישט אן. אז ער גייט אריין מאכן די עבודה, און ער שפריצט דעם בלוט. בעצם איז דערויסן דא א קרבן, וואס בעצם קען טמא ווערן. און אויב זיין קרבן אינדערויסן ווערט טמא, די בלוט וואס ער שפריצט אינעווייניג האט ער יעצט א פראבלעם דערמיט. און נאך אלץ, ס'גייט מיך נישט אן. גיי אריין, לאז אויס די ציץ, דארפסט נישט אנהאבן די ציץ. שאינו על מצחו, ומרצה, עס וועט נאכאלץ ארבעטן, איך האב נישט מורא עס וועט ווערן טמא, וועט עס ווערן טמא? מאכט גארנישט, כ'האב א ציץ, איי די ציץ ליגט נישט אויף מיין קאפ? יא אקעי, ווער דארף שוין האבן ציץ אויפן קאפ? זעהסטו דאך קלאר פון דא טענה'ט ר' שמעון, זעהסטו דאך אז די ציץ ארבעט צו ס'ליגט יא אויף זיין קאפ צו ס'ליגט נישט אויף זיין קאפ. און פאר דעם גייט מיך נישט אן אז ער גייט נישט אריין מיטן ציץ, אפשר די קרבן וועט ווערן טמא אינדערויסן, אקעי זאל עס ווערן טמא איך האב א ציץ, איי ציץ ליגט נישט אויפן כהן גדול, יא שטערט מיך נישט, זאגט רבי שמעון זעסטו דאך פון דא זייער קלאר, איך האב נישט מורא פון דעם פראבלעם, ווייל דער ציץ ער ארבעט אייביג, און אפילו ליגט נישט אויפן קאפ פונעם כהן גדול, אמר ליה רבי יהודה, זאגט רבי יהודה, רבי שמעון איך הער דיין ראיה, אבער איך קריג זיך מיט דיר, איך האלט די ציץ ארבעט נאר ווען עס ליגט אויפן קאפ פונעם כהן. איי האסטו מיר געפרעגט א קשיא פון כהן גדול יום כיפור, ווי קען זיין ער גייט אריין אן קיין ציץ אויפן קאפ? וועל איך דיר ענטפערן, ווייל הנח לכהן גדול ביום הכיפורים, לאז אפ, וואס פאר קשיא איז דאס, שטומאה הותרה לו בציבור, וואס טוט ער דארטן, א קרבן ציבור? ס'איז דאך זמנו קבוע, ס'מוז זיין היינט יום כיפור. און אויב אזוי, ווי אזוי קען זיין? האסט א פראבלעם מיט טומאה? וואס איז די פראבלעם מיט טומאה? טומאה איז הותרה בציבור. אויב אזוי אז ס'איז הותרה בציבור, קומט דאך אויס, איך קען אריין גיין לכתחילה'דיגערהייט גיין מקריב זיין, גיין טוהן וואס איך האב צו טוהן. איי טמא? יא, אבער ס'איז א ציבור, ס'איז זמנו קבוע, און אויב אזוי בין איך מסודר. און איך דארף נישט צוקומען צום ציץ, אבער וואלט איך געדארפט צוקומען צום ציץ, אוודאי דארף איך אים האבן אויף זיין קאפ, נאר איך דארף נישט צוקומען צום ציץ, פארוואס דארף איך נישט צוקומען צום ציץ? ווייל טומאה הותרה בציבור, איך קען לכתחילה גיין מקריב זיין מיין קרבן אין א מצב פון טומאה, און אויב אזוי דארף איך נישט האבן קיין ציץ, וואלט איך געדארפט האבן א ציץ, אוודאי מוז עס ליגן אויפן קאפ פונעם כהן. פאר דעם טענה'ט רבי יהודה צו רבי שמעון, וועסט מיר ברענגען א ראי' פון יום כיפור? פון דארטן וועסטו מיר ברענגען א ראי' זאגן אז ס'מוז ליגן אויף זיין קאפ? ניין, ס'ארבעט, אבער נישט ווייל איך קום צו צום ציץ, איך דארף נישט האבן קיין ציץ, טומאה הותרה בציבור. זאגט די גמרא, זעהסט דאך פונעם שמועס דא צווישן רבי שמעון מיט רבי יהודה, מכלל דרבי שמעון סבר טומאה דחויה היא בציבור, פונעם שמועס זעהסטו דאך אז רבי שמעון האט געהאלטן מ'דארף האבן א ציץ, פארוואס מוז איך האבן א ציץ? ווייל טומאה איז א פראבלעם, דחויה היא בציבור, ס'איז א בדיעבד'יגע מצב, איך דארף צוקומען צום ציץ, נאר דער ציץ ארבעט אפילו איך האב עס נישט אן אויף מיין קאפ. זע איך דאך דא די מחלוקת דא צווישן רבי יודא מיט רבי שמעון איז געווען, איז עס הותרה? איז עס א ממש לכתחילה און איך דארף נישט האבן קיין ציץ? אדער ניין ווי רבי שמעון זאגט ניין ס'איז דחויה נאר דער ציץ ארבעט אפילו ווען ער ליגט נישט אויף מיין קאפ. איז פאר דעם זאגט די גמרא, זעסטו דא די מחלוקת צו הותרה אדער דחויה, דאס איז נישט קיין נייע מחלוקת צווישן רב נחמן מיט רב ששת, דאס איז אן אלטע מחלוקת, דאס איז די מחלוקת צווישן רבי יודא מיט רבי שמעון, רבי שמעון האט געהאלטן אז דחויה, און פאר דעם וועט עס זייער גוט שטימען טאקע מיט רבי שמעון, עס וועט טאקע זייער גוט שטימען מיט רב ששת, מה שאין כן רבי יודא ער האט דאך געהאלטן אז ניין הותרה. כ'דארף נישט צוקומען צום ציץ, ס'איז הותרה, שטימט עס זייער גוט מיט ר' נחמן. איז פאר דעם זאגט די גמרא דו האסט מיר געקומען פרעגן רב ששת זאגט פרעגסט מיר א קשיא פון א ברייתא וואס די ברייתא טענה'סטו שטימט נישט מיט מיר, ביסט גערעכט שטימט טאקע נישט מיט מיר אבער תנאי היא די מחלוקת איך מיט דיר ר' נחמן רב ששת צו הותרה אדער דחויה דאס איז א מחלוקת תנאים די מחלוקת צווישן ר' יודא מיט ר' שמעון איז פאר דעם קום מיר נישט פרעגן קיין קשיות אה די ברייתא שטימט נישט יא כ'ווייס ס'שטימט נישט, איך האלט ווי די אנדערע תנא, דו האלטסט ווי דעם תנא, פיין זייער פיין און וואויל, אבער פרעגן קשיות, דאס קענסטו נישט פרעגן קיין קשיות. אמר אביי, זאגט אביי א פרישע זאך, און זאגט אזוי, אונז האבן יעצט געהאט א מחלוקת צווישן רבי יודא מיט רבי שמעון, ווען ארבעט די ציץ? רבי יודא האט געהאלטן, ווילאנג ס'ליגט אויפן קאפ, דעמאלס ארבעט עס, די כהן נעמט עס אראפ, ארבעט מער נישט. רבי שמעון האט געהאלטן, ניין, די ציץ עס ארבעט אייביג, יא אויף זיין קאפ, נישט אויף זיין קאפ, ארבעטן ארבעט ער אייביג. איז אמר אביי, זאגט אביי, בנשבר הציץ, דכולי עלמא לא פליגי דלא מרצה. סיי רבי יודא סיי רבי שמעון, יעדער איינער איז מסכים, אז איך האב א ציץ וואס האט זיך צובראכן, ס'איז צובראכן אין האלב, מ'קען עס אפילו נישט טראגן מען וויל עס טראגן, דאס איז קלאר דלא מרצה אז ס'ארבעט נישט. און דעמאלס איך האב א קרבן וואס איז טמא און איך פארברען עס, ס'איז גארנישט ווערט דער קרבן, איך האב נישט קיין ציץ. א צובראכענע ציץ דאס איז גארנישט. כי פליגי, ס'איז א מחלוקת נאר דתלי בסיכתא, אז מ'האט אויפגעהאנגן דעם ציץ, ס'ליגט ערגעץ אויף א טשוואק, וואו עס ליגט נארמאל דארטן ליגט עס. דא איז די שאלה, ארבעט דער ציץ, אדער ניין ס'ארבעט נישט. די גמרא גייט יעצט מסביר זיין די מחלוקת צווישן זיי ווען די כהן גדול טראגט עס יא צו נישט, צו ס'ארבעט צו נישט, איז א מחלוקת אויף דעם פסוק. די פסוק זאגט אונז והיה על מצח אהרן, די ציץ דארף זיין אויפן קאפ, אויפן מצח, אויפן שטערן פון אהרן, ונשא אהרן את עון הקדשים, און דורך דעם וועט ער זיין א כפרה. אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קדשיהם, והיה על מצחו תמיד, עס מוז שטענדיג זיין אויף זיין קאפ, לרצון לפני ה'. און די שאלה איז יעצט דעם פסוק, ווי טייטש איך אויס דעם פסוק, און אין דעם פסוק טרעף איך די מחלוקת צווישן רבי יהודה וואס ער האט געהאלטן די ציץ ארבעט נאר ווען די כהן האט עס, מיט רבי שמעון וואס ער האלט ניין, ס'ארבעט אפילו ס'ליגט ערגעץ אויף א צווייטן פלאץ, ווילאנג ס'איז גאנץ. ווי די גמרא איז מסביר. רבי יהודה סבר, רבי יהודה האט געהאלטן על מצח ונשא. איך טייטש דעם אנהייב פון יענעם פסוק. דער פסוק זאגט אונז והיה על מצח אהרן ונשא. און דאס איז די עיקר פונעם פסוק. די תורה זאגט מיר ווי לאנג ס'ליגט אויף זיין קאפ. דעמאלס זאלסטו וויסן ארבעט עס. די מינוט איך נעם עס אראפ, ארבעט עס מער נישט. ורבי שמעון סבר, האט רבי שמעון געהאלטן ניין, תמיד לרצון לפני השם, איך דרשן סוף פונעם פסוק, תמיד לרצון לפני השם. פארוואס? ווי זע איך עס פון דארטן? זאגט רבי שמעון אזוי, מאי תמיד? טייטש מיר אויס דעם ווארט תמיד. שטענדיג. וואס הייסט שטענדיג? אילימא תמיד על מצחו, ווילסטו מיר זאגן די תורה זאגט, כהן גדול, א גאנצע צייט מוזטו גיין מיט א ציץ? מי משכחת לה, דאס איז עפעס שייך? מי לא בעי מיעל לבית הכסא, דארף נישט ארויסגיין בית הכסא, דארף עס דאך אוודאי אראפנעמען. מי לא בעי מינם, ער וויל זיך נישט אראפלייגן, וויל נישט גיין שלאפן. קען דאך נישט זיין, די תורה זאגט מיר, תמיד לרצון לפני השם, כהן גדול דו מוזט אנהאבן דיין ציץ א גאנצע צייט, דאס קען דאך נישט זיין. אלא מאי זאגט רבי שמעון תמיד מרצה הוא, זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן תמיד לרצון לפני השם, דער ציץ ער ארבעט אייביג, איך מוז אים נישט אנהאבן א גאנצע צייט, איך קען עס נישט אנהאבן א גאנצע צייט, אבער די תורה זאגט מיר זאלסטו וויסן ווען ארבעט ער, תמיד לרצון לפני השם, ער ארבעט א גאנצע צייט, איך מוז אים נישט אנהאבן. און דאס איז די מחלוקת איז אביי מסביר צווישן רבי יהודה מיט רבי שמעון. רבי יהודה האט געטענה'ט, ניין, איך דרשן אנהייב פונעם פסוק, והיה על מצח אהרן ונשא, ער מוז עס האבן אויף זיין קאפ, ער מוז עס טראגן נאר דעמאלס ארבעט ער. מה שאין כן רבי שמעון זאגט, ניין, לרצון, תמיד לרצון לפני השם, דאס איז דער עיקר. ווילאנג ס'איז תמיד, ווילאנג ס'איז אינגאנצן די גאנצע, די, די, די, איך האב, ס'באשטייט די ציץ, איז עס תמיד לרצון לפני השם, ער ארבעט אייביג. פרעגט די גמרא לרבי יהודה נמי הא כתיב תמיד, רבי יהודה, וואס מאכסטו מיטן ווארט תמיד? לכאורה תמיד איז דאך משמע טאקע אז ער ארבעט אייביג. זאגט ער ניין, ההוא תמיד שלא יסיח דעתו ממנו, דאס איז נאר צו זאגן פארן כהן גדול, דו טראגסט א ציץ, טראכט וואס דו טוסט דא, יא? האב נישט קיין מחשבות זרות. תמיד לרצון לפני השם, שלא יסיח דעתו ממנו, ער זאל נישט מסיח דעת זיין פון דעם. כדרבה בר רב הונא, דאמר רבה בר רב הונא, חייב אדם למשמש בתפיליו כל שעה ושעה, א מענטש דארף אנטאפן זיין תפילין א גאנצע צייט, א גאנצע צייט דארף ער זיך דערמאנען, אה, איך טראג מיינע תפילין. און קל וחומר מציץ, איך לערן דאס ארויס פון ציץ, מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת, מה דאך דער ציץ וואס האט נאר אין זיך איין שם, קודש לשם, איין שם האט עס אויף זיך, אמרה תורה על מצחו תמיד, שלא יסיח דעתו ממנו, זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן, כהן, תמיד, ס'איז אייביג אויף דיך, דו דארפסט א גאנצע צייט טראכטן דערפון, זיי נישט מסיח דעת דערפון, תפילין שיש בהן אזכרות הרבה, תפילין וואס האט אין זיך די ד' פרשות, וואס אין דעם איז דא כמה וכמה שמות, על אחת כמה וכמה, אוודאי און אוודאי מוזטו אינזין האבן. איז פאר דעם זאגט רבי יהודה, ווען די תורה זאגט מיר תמיד, ניין דאס מיינט נאר צו זאגן לא יסיח דעתו מהם, גיי נישט טראכטן פון א צווייטע זאך, דארפסט האלטן דיין קאפ אויפן פלאץ. אבער וואס זאגט מיר די תורה ווען ארבעט די ציץ, והיה על מצח אהרן ונשא, ווילאנג ער טראגט עס, דעמאלס ארבעט עס, הערסט עס אויף צו טראגן, נעמסט עס אראפ, דעמאלס ארבעט עס נישט. פרעגט די גמרא ולר' שמעון דאמר תמיד מרצה והא כתיב על מצח ונשא, וואס מאכט ר' שמעון מיטן אנהייב פונעם פסוק? כ'פארשטיי ער וויל דרש'נען דעם סוף צו זאגן אז די ציץ ארבעט אייביג, אבער וואס טוט ער מיטן אנהייב פונעם פסוק על מצח אהרן ונשא? זע איך דאך לכאורה פון דארטן אז דווקא ווילאנג דו טראגסט עס דעמאלס ארבעט עס. אויף דעם זאגט ער ניין, ההוא לקבוע לו מקום הוא דאתא, דאס קומט מיר נאר צו זאגן ווי טראג איך דעם ציץ, לייג עס אויפן קאפ, פון אונטן פון די זייט, ווי טראג איך עס? והיה על מצח אהרן ונשא, אויפן שטערן, דא דארף עס ליגן. אבער די תורה וויל מיר נישט זאגן מיט דעם אז איך מוז עס טראגן א גאנצע צייט כדי עס זאל ארבעטן. זאגט די גמרא ורבי יהודה לקבוע לו מקום מנא ליה, רבי יהודה, ווי ווייסטו? דו נוצט דאך די ווערטער פאר א צווייטע זאך, דו נוצט דאך פון די ווערטער על מצח אהרן ונשא, לערנסטו דאך פון דעם אז איך מוז עס טראגן א גאנצע צייט כדי עס זאל ארבעטן. ווי ווייסטו אבער אזוי ווי איך דארף טראגן דעם דעם ציץ? אויף דעם ענטפערט ער נפקא ליה מעל מצחו, תורה זאגט אונז על מצחו, על מצחו זאגט מיר זאלסטו וויסן איך דארף עס טראגן אויפן שטערן. פרעגט גמרא ורבי שמעון נמי תיפוק ליה מעל מצחו, נו, רבי שמעון האט דאך א גוטן טענה, איך קען עס דאך טאקע אויסלערנען פון על מצחו, נו אויב אזוי בלייבט דאך ווייטער ליידיג די ווערטער והיה על מצח אהרן ונשא, זאל דאס קומען אויסלערנען אז דווקא ווילאנג איך טראג עס דעמאלס ארבעט עס. ענטפערט אים ר' שמעון אין הכי נמי, יא, ביסט גערעכט טאקע, פון על מצחו לערן איך ארויס ווי איך דארף עס טראגן. הייסט מיר פרעגן אלא על מצחו ונשא מאי עביד ליה, וואס טוט ער מיטן אנהייב פונעם פסוק אויב אזוי, ס'איז דאך יעצט ליידיג, זאל עס טאקע קומען אויסלערנען אז דווקא ווי לאנג איך טראג עס דעמאלס ארבעט עס? אמר לך, אויף דעם זאגט ר' שמעון ניין, ראוי למצח, מרצה, שאינו ראוי למצח אינו מרצה, די תורה וויל מיר אויסלערנען אז דווקא ווילאנג ס'איז ראוי מ'זאל עס טראגן, ס'איז אינטעקט, ס'איז נישט צובראכן, דעמאלס איז עס מרצה, לאפוקי נשבר הציץ דלא מרצה, מה שאין כן אויב די ציץ צוברעכט זיך, זאלסטו וויסן דעמאלס ארבעט עס נישט, איז פארדעם ווען די תורה זאגט מיר והיה על מצחו ווייל והיה על מצח אהרן ונשא, זאגט מיר נאר די תורה ס'מוז זיין א ציץ וואס מ'קען טראגן, ווי דארף איך עס טראגן על מצחו? אבער תמיד לרצון לפני השם, ס'ארבעט אייביג. אבער צו זאגן אז איך מוז עס אנהאבן כדי עס זאל ארבעטן, זאגט רבי שמעון ניין. פרעגט די גמרא לרבי יהודה, נשבר ציץ מנא ליה, לכאורה רבי יהודה, וואס וועסטו מאכן מיטן ווערטער, ווי ווייסטו אז טאמער די ציץ איז צובראכן אז ס'ארבעט נישט? אויב ווי איך גיי לערנען ווי רבי שמעון, דארף איך דאך האבן די ווערטער על מצח אהרן ונשא צו זאגן אז א צעבראכענע ציץ ארבעט נישט. אבער דו רבי יהודה האסט דאך געוואלט לערנען פון דארטן, צו זאגן ניין אז איך מוז עס טראגן א גאנצע צייט. אבער אויב האסטו נישט קיין צווייטן פלאץ פון ווי דו קענסט אויסלערנען אז א צעבראכענע ציץ ארבעט נישט, אויב אזוי דארף איך דאך נוצן די ווערטער על מצח אהרן ונשא צו זאגן אז א צעבראכענע ציץ ארבעט נישט, אויב אזוי ווייסטו נישט אז איך מוז עס טראגן א גאנצע צייט. אויף דעם ענטפערט ער נפקא ליה ממצח מצחו, זאגט רבי יהודה נישט געזאגט והיה על מצח אהרן ונשא קומט מיר ווייטער אויסצולערנען איך מוז דאס טראגן א גאנצע צייט, והיה על מצחו זאגט מען ווי ווי טראג איך עס אויפן שטערן, אבער די תורה וואלט מיר געקענט זאגן על מצח, וואס זאגט מען על מצחו? די על מצחו לייגט מען צו זאלסטו וויסן ס'מוז זיין דארטן אויף עס מוז זיין א זאך וואס קען מען טראגן, א זאך וואס מען קען טראגן, ס'איז נישט קיין צובראכענע ציץ, א צובראכענע ציץ דאס קען איך נישט האבן, ענדיגט מען דאס און טאקע דער פסוק תמיד לרצון לפני ה', אזוי האבן שוין פריער געזאגט שלא יסיח דעתו, און פאר דעם זאגט רבי יהודה, זאלסטו וויסן איך לערן ווייטער די ציץ ער ארבעט נאר ווי לאנג ער ליגט אויפן קאפ, נעמסט אים אראפ ארבעט ער מער נישט. איי ר' שמעון,

זאלסטו וויסן ווי איך דארף עס טראגן, תמיד לרצון לפני השם, זאלסטו וויסן ער ארבעט אייביג, צו איך האב אים יא אויפן קאפ, צו איך האב אים נישט אויפן קאפ. איז דאס אונזער מחלוקת יעצט צווישן רבי יהודה מיט רבי שמעון, איז דאס דווקא א זאך ווען עס ארבעט אויפן קאפ, דווקא ווען עס ליגט אויפן קאפ פונעם כהן דעמאלס ארבעט עס, אזוי האלט רבי יהודה, מה שאין כן רבי שמעון געהאלטן, די ציץ ארבעט אייביג, יא אויפן קאפ, נישט אויפן קאפ, די ציץ איז שטענדיג מרצה.